בעזרת השם יתברך, מסכת יומא דף סא, מ'הייבט אן דף סא עמוד א' אויבן ביי די צוויי פינטלעך, די ווערטער פון די משנה, וכן בהיכל, וכן במזבח וכו' איז אזוי, אונז האבן געזען אין די משנה, אם עד שלא גמר את המתנות שבפנים נשפך הדם, יביא דם אחר ויחזור בתחילה מבפנים, וכן בהיכל, וכן במזבח הזהב, שכולן כפרה בפני עצמן, ס'טייטש די תנא קמא אין די משנה האט געזאגט אז טאמער למשל סגיסט זיך אויס די דם הפר צו די דם השעיר אין קדשי קדשים דארף מען אנהייבן פון אנפאנג לאמיר זאגן מ'האט געשפריצט מ'דארף שפריצן אחת למעלה שבע למטה אינמיטן האט זיך עס אויסגעגאסן ברענגט מען נייע בלוט און מ'שפריצט נאכאמאל אחת למעלה ושבע למטה מ'רעכנט נישט דאס וואס ער האט שוין געשפריצט דאס איז אין קדשי קדשים. שפעטער אין היכל איז א סדר פאר זיך, ס'טייטש טאמער עס האט זיך אויסגעגאסן דער דם הפר אין היכל אינמיטן שפריצן, דארף מען ברענגען נייע דם הפר, מ'דארף נישט נאכאמאל מאכן די קדשי קדשים, ווייל דאס איז א כפרה בפני עצמה, אבער די הזאות פונעם היכל, די אחת למעלה ושבע למטה פונעם היכל וועט מען דארפן איבערמאכן, און די זעלבע זאך ביי די מזבח, די אלע הזאות איז דא אויפן מזבח, טאמער ס'גיסט זיך אויס אינמיטן, הייבט מען אן פון אנפאנג, נישט מען הייבט אן ממש פון אנפאנג פון קדשי קדשים, אבער אויפן מזבח הייבט מען אן פון אנפאנג. ר' אלעזר ור' שמעון אומרים, זיי האבן געזען קריגט זיך אויפן תנא קמא, און זיי זאגן ממקום שפסק משם הוא מתחיל, טאמער ס'גיסט זיך אויס אינמיטן, ברענגט מען נייע דם, ס'טייטש אז ס'גיסט זיך אויס למשל די דם הפר, מ'האט שוין געשפריצט אחת למעלה, און יעצט דארף מען נאך שפריצן שבע למטה, דא האט זיך עס אויסגעגאסן, ברענגט מען א נייע דם הפר, און מ'שפריצט נאר די שבע למטה, מ'מאכט נישט איבער דאס וואס מ'האט שוין געשפריצט, אזוי האבן מיר געזען אין די משנה. זאגט אונז די גמרא, די גמרא ברענגט קודם א ברייתא, תנו רבנן, האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק, וכפר את מקדש הקודש ואת אוהל מועד ואת המזבח יכפר, ועל הכהנים ועל כל עם הקהל יכפר, וואס די ברייתא גייט דרש'ן די פסוקים, אזוי ווי רשי איז מסביר, אז די פסוקים גייען ארויף אויף די כפרות וואס כלל ישראל און די כהנים האבן, פון די בלוטן וואס מ'שפריצט פונעם פר און פונעם שעיר, וואס כידוע, די שפריצן די בלוט פון די פר און פון די שעיר איז מכפר אויף טומאת מקדש וקדשיו, טומאת מקדש וקדשיו איז טייטש טאמער א מענטש איז אריין אין בית המקדש בשוגג בטומאה, אדער איינער האט געגעסן קדשים בשוגג בטומאה, און שפעטער איז ער געוואויר געווארן אז ער האט עס געטון, איז פאר ער ווערט געוואויר דארף ער דאך האבן א כפרה, איז אויף די תקופה פאר ער ווערט געוואויר נאך ער ווערט געוואויר ברענגט ער א קרבן א עולה ויורד אבער פאר ער ווערט געוואויר דארף ער א כפרה און די בלוט וואס מ'שפריצט איז מכפר אויף דעם די שעיר איז מכפר פאר כלל ישראל און די פר האט מען געזען איז מכפר פאר די כהנים איז במילא זאגט די ברייתא וכיפר את מקדש הקודש זה לפני ולפנים דאס שטייט וכיפר את מקדש הקודש דאס גייט ארויף אויפן קדש הקדשים וואס טייטש אז טאמער א ישראל לגבי דעם שעיר אדער א כהן לגבי דעם פר איז אריין אין קדש הקדשים בטומאה אדער ער איז טמא געווארן דארט בטומאה און רשי זאגט ער האט געווארט דארט נאכדעם וואס ער איז טמא געווארן א שרץ האט אים צוגערירט איז ער געבליבן דארט כדי השתחויה דאס איז א שיעור וואס מען בלייבט דארט וואס דעמאלטס איז מען אויך חייב איז אויף די עבירה איז די הזאות וואס מען מאכט מיט די בלוטן זענען מכפר אויף דעם ווייטער וואס שטייט אין פסוק אוהל מועד זה היכל טאמער איינער איז טמא געווארן אין היכל אדער איז אריין אין היכל בטומאה איז אויך מכפר מזבח כמשמעו טאמער איינער איז געווען אויפן מזבח בטומאה און געווארט דארט כדי השתחויה איז עס אויך מכפר אויף דעם יכפר אלו עזרות דאס וואס שטייט יכפר אין פסוק ווייזט אז די בלוטן זענען אויך מכפר טאמער איינער איז אריין אין די עזרות בטומאה אדער טמא געווארן אין די עזרה ווייטער זאגט די ברייתא, און דא דרש'נט די ברייתא די המשך הפסוק, לגבי די ווידוי וואס מען מאכט אויפן שעיר לעזאזל, שטייט אין פסוק, הכהנים, וואס הכהנים מיינט כמשמען די כהנים, עם הקהל גייט ארויף אלו ישראל, יכפר, שטייט אויך די איבריגע ווארט יכפר אלו הלוויים, הושוו כולן לכפרה אחת, שכולן מתכפרים בשעיר המשתלח בשאר עבירות דברי רבי יהודה, ס'טייטש רבי יהודה לערנט אזוי, דאס אז מען שפריצט די דם הפר, דאס איז מכפר פאר די כהנים אויף אלע מיני טומאת מקדש וקדשיו. דאס אז מען שפריצט די דם השעיר איז מכפר פאר ישראלים מיט לוויים אויף טומאת מקדש וקדשיו, און דאס אז די כהן גדול מאכט א ווידוי אויפן שעיר המשתלח, דאס איז מכפר סיי פאר די כהנים סיי פאר די לוויים און סיי פאר די ישראלים אויף אלע אנדערע עבירות זיי האבן געטון. רבי שמעון אומר, רבי שמעון קריגט זיך, רבי שמעון זאגט, כשם שדם השעיר הנעשה בפנים מכפר על ישראל בטומאת מקדש וקדשיו, כך דם הפר מכפר על הכהנים בטומאת מקדש וקדשיו, אזוי ווי מען האט געזען, אז מען שטעלט צו די שעיר מיטן פר, וואס טייטש די שעיר ווען מען שפריצט די בלוט, האט מען דאך געשמועסט דאס איז מכפר פאר ישראלים מיט לווים אויף טומאת מקדש וקדשיו, די זעלבע זאך די פר ווען מען שפריצט די בלוט האט מען דאך געזען איז מכפר פאר די כהנים אויף טומאת מקדש וקדשיו, ובמילא, זאגט רבי שמעון כשם שווידוי של שעיר המשתלח מכפר על ישראל בשאר עבירות, כך ווידוי של פר מכפר על הכהנים בשאר עבירות, ס'טייטש רבי שמעון זאגט אז ס'איז דאך דא דא צוויי ענינים, ס'דא די ענין פון די הזאות און ס'אויך דא די ענין פון די ווידויים און ממילא זאגט רבי שמעון די הזאות פונעם פר און פונעם שעיר איז טאקע מכפר אויף טומאת מקדש וקדשיו פון די כהנים און די ישראלים ווייטער רבי יהודה האט געזאגט אז די ווידוי פון די שעיר המשתלח דאס איז מכפר אויף יעדעם אויף אלע עבירות זאגט רבי שמעון ניין ס'איז דאך דא דא בעצם נאך א ווידוי וואס פון דעם רעדט מען נישט ס'דא די ווידוי וואס מ'מאכט אויפן פר אויפן שעיר מאכט מען נישט קיין ווידוי אויפן פר מאכט מען דאך אבער א ווידוי און ממילא זאגט רבי שמעון די ווידוי אויפן פר איז מכפר פאר די כהנים פאר אלע זייערע עבירות, קומט אויס לויט ר' שמעון אז די הזאה וואס מ'מאכט מיטן פר איז מכפר פאר די כהנים אויף טומאת מקדש וקדשיו, די הזאה וואס מ'מאכט אויפן שעיר איז מכפר פאר די ישראלים און די לוויים אויף טומאת מקדש וקדשיו, די ווידוי וואס מ'מאכט אויפן פר איז מכפר פאר די כהנים פאר אלע עבירות, און די ווידוי וואס מען מאכט אויפן שעיר המשתלח איז מכפר פאר די ישראלים און די לווים אויף אלע עבירות, זאגט אונז די גמרא ווייטער, תנו רבנן מיר האבן געלערנט א ברייתא, און די ברייתא גייט יעצט דרש'נען די זעלבע פסוק אבער אויף די ענין וואס מען האט געזעהן אין די משנה, יעצט אזוי, אין די משנה האבן מיר געזעהן צוויי ענינים, קודם כל האבן מיר געזעהן א דין וואס דארט איז יעדער מודה, ס'טייטשט דאס אז טאמער ס'גיסט זיך אויס די בלוט נאך מען ענדיגט שפריצן אין קדשי קדשים, און מען ברענגט נייע בלוט איז יעדער מודה מען דארף נישט איבערמאכן די הזאות אין קדשי קדשים, טאמער ס'גיסט זיך אויס נאכן שפריצן אויפן פרוכת יעדער מודה מיט די נייע בלוט דארף מען נישט נאכאמאל איבערשפריצן אויפן פרוכת, פארוואס? ווייל יעדעס איינס איז א כפרה פאר זיך, דאס איז יעדער מודה, חוץ פון דעם האט מען געזען אין משנה א מחלוקת צווישן תנא קמא רב אלעזר רב שמעון, וואס איז טאמער ס'גיסט זיך אויס אינמיטן פון די סדר הזאות, ס'טייטשט אינמיטן, אינמיטן די אחת למעלה ושבע למטה ס'האט זיך אויסגעגאסן, דא דא א מחלוקת לויט די תנא קמא דארף מען אנהייבן פון אנפאנג וואס טייטשט פון די אחת למעלה, און לויט רב אלעזר רב שמעון איז מען ממשיך דארט וואו ס'האט זיך אויסגעגאסן, יעצט אזוי זאגט די ברייתא תנו רבנן, שטייט אין פסוק וכלה מכפר את הקודש זה לפני ולפנים, אוהל מועד זה היכל, מזבח כמשמעו, וואס דאס איז בעצם דומה פונקט צו די פריערדיגע ברייתא, און ווי די ראשונים זענען מסביר אז די ברייתא דרשנ'ט פון די את, שטייט את הקודש את אוהל מועד את המזבח, און מילא דרשנ'ט מען מלמד שכולן כפרה כפרה בפני עצמן, פון די פסוק זעהן מיר אז יעדעס איינס איז א כפרה פאר זיך ס'טייטש די קדשי קדשים איז א סדר פאר זיך, די היכל איז א סדר פאר זיך, די מזבח איז א סדר פאר זיך, און די זעלבע זאך די פר און די שעיר יעדעס איינס באזונדער, וואס טייטש טאמער ס'וועט זיך אויסגיסן נאך איינע פון די סדרים דארף מען נישט אנהייבן פון אנפאנג, און אזוי ווי מ'האט געשמועסט צו די דין איז יעדער מודה, מכאן אמרו, יעצט מכאן אמרו גייט נישט ארויף אויף די פסוק וואס מ'האט יעצט גע'דרש'נט, ווייל די פסוק וואס מ'האט יעצט גע'דרש'נט איז שוין אפגע'דרש'נט, נאר וואס דען די מכאן אמרו גייט ארויף אויף א לימוד וואס מ'וועט באלד זען.

ר' אלעזר ור' שמעון אומרים, אינו מתחיל אלא ממקום שפסק, אז מען הייבט נאר אן דארט ווי עס האט זיך געענדיגט אז דארט ווי עס האט זיך אויסגעגאסן, און די תנא קמא איז מסביר, גמר את המתנות שבפנים ונשפך הדם, טאמער מען האט געענדיגט די מתנות שבפנים ס'טייטש אין קודש הקדשים און די בלוט האט זיך אויסגעגאסן, יביא דם אחר ויתחיל בתחילה במתנות שבהיכל, זאל מען ברענגען נייע בלוט און מען הייבט אן פונעם היכל, וואס דער דין איז יעדער מודה, נתן מקצת מתנות שבהיכל ונשפך הדם, טאמער אבער מ'האט אנגעהויבן די מתנות אין היכל אינמיטן האט זיך אויסגעגאסן די בלוט, דעמאלטס יביא דם אחר ויתחיל בתחילה שבהיכל, דארף מען אנהייבן פון אנפאנג אינעם היכל, נישט קודש קדשים אבער אין היכל הייבט מען אן פון אנפאנג דאס איז די תנא קמא, ר' אלעזר ור' שמעון אומרים, אינו מתחיל אלא ממקום שפסק אזוי ווי מ'האט געזען, זאגט תנא קמא ווייטער, גמר מתנות שבהיכל ונשפך הדם, יביא דם אחר ויתחיל בתחילה מתנות שבמזבח, טאמער מ'האט געענדיגט אינגאנצן מיטן היכל, איז יעדער מודה מען הייבט אן יעצט פונעם מזבח, וואס אבער טאמער נתן מקצת מתנות שבמזבח ונשפך הדם, יביא דם אחר ויתחיל בתחילה מתנות שבמזבח, דא דארף מען יא אנהייבן פון אנפאנג פון אנפאנג פון די מתנות אין די מזבח, ר' אלעזר ור' שמעון אומרים, ממקום שפסק, הוא מתחיל, דארט ס'האט זיך אויסגעגאסן און דארט איז מען ממשיך, פירט די ברייתא אויס, גמר מתנות שבמזבח ונשפך הדם, טאמער מען האט געענדיגט די מתנות אין מזבח פאר מען האט אריין געגאסן די שיריים אין דעם יסוד, און דא האט זיך אויסגעגאסן די בלוט, דברי הכל לא מעכבי, דברי הכל מיינט נישט יעדער ווייל מען האט דאך נעכטן געזען שיטות אז ס'איז נישט אזוי, אבער סיי די תנא קמא, און סיי ר' אלעזר ור' שמעון זענען ביידע מודה אז דאס אריינגיסן די שיריים אין די יסוד המזבח איז נישט מעכב, זאגט אונז די גמרא, אמר רבי יוחנן, גייט יעצט רבי יוחנן ברענגען די מקור אויף די מחלוקת אין די תנא קמא ר' אלעזר ור' שמעון, אויף די מקור אז יעדעס איינס א כפרה בפני עצמה האט מען פריערט געזען, אבער וואס איז די מקור פון תנא קמא אז עס גיסט זיך אויס אינמיטן דארף מען אנהייבן אנפאנג יענעם סדר, און די מקור פון ר' אלעזר ור' שמעון אז ממקום שפסק הוא מתחיל, זאגט רבי יוחנן ושניהם מקרא אחד דרשו, ביידע האבן עס געלערנט אין זעלבן פסוק, שטייט אין פסוק וכיפר אהרן על קרנותיו אחת בשנה, מדם חטאת הכפירים אחת בשנה, און מילא רבי מאיר סבר, חטאת אחת אמרתי לך ולא שתי חטאות, רבי מאיר וואס דאס די תנא קמא האלט אז פון פסוק קען מען דרשנען חטאת אחת, וואס טייטש דארף זיין איין קרבן, טאמער ס'גיסט זיך אויס די בלוט פונעם קרבן אינמיטן די סדר הזאה, דארף מען ברענגען א נייע קרבן אבער די נייע קרבן דארף מען אנהייבן פון אנפאנג, פארוואס ווייל אלע שפריצונגען, די גאנצע כפרה די גאנצע סדר, דארף געטון ווערן פון בלוט פונעם זעלבן קרבן נישט פון צוויי קרבנות, רבי אלעזר און רבי שמעון סברי זיי קריגן זיך, און זיי זאגן נישט חטאת אחת נאר חיטוי אחד אמרתי לך ולא שני חיטויין, חיטוי דאס איז א לשון הזאה, איין הזאה און נישט צוויי, מילא זאגט ר' אלעזר ר' שמעון טאמער למשל מען האט געמאכט די אחת למעלה און מען האט אנגעהויבן מאכן איינס אדער צוויי פון די שבע למטה, קען מען נישט יעצט איבערמאכן די אחת למעלה, מען קען נישט יעצט איבערמאכן די פאר הזאות מען האט געמאכט למטה, ווייל שטייט חיטוי אחד ולא שני חיטויין, און ממילא זאגט ר' אלעזר ר' שמעון אז ממקום שפסק הוא מתחיל, אז דארט ווי עס האט זיך אויסגעגאסן פון דארט איז מען ממשיך, זאגט יעצט די גמרא, תניא אמר רבי, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא אז רבי האט געזאגט, לי חילק רבי יעקב בלוגין, ס'טייטש רבי יעקב האט געזאגט אז די מחלוקת וואס אונז האמיר דא צווישן די תנא קמא און רב אלעזר רב שמעון, דאס איז טאקע נאר א מחלוקת לגבי די בלוט פונעם פר און פונעם שעיר יום כיפור, אבער לגבי די לוג וואס די מצורע ברענגט אין בית המקדש, דארט איז נישט דא קיין מחלוקת. וואס איז פשט פון דעם? פשט פון דעם אזוי, א מצורע וואס האט געענדיגט און נתרפא געווארן פון זיין צרעת, איז די אכטע טאג ברענגט ער אין בית המקדש א חטאת מיט א אשם, מיט א לוג פון אויל פון שמן, און מען שעכט די חטאת, מען שעכט די אשם, די בלוט פון די אשם שפריצט מען אויפן מזבח, שפעטער גייט דער כהן און נעמט די בלוט פונעם אשם און ער לייגט עס על תנוך אזנו הימנית, על בוהן ידו הימנית ועל בוהן רגלו הימנית פונעם מצורע, אויף די אויער אויף די הענט און אויף די פיס, שפעטער גייט מען מען נעמט די אויל, פון די אויל שפריצט מען זיבן מאל אויפן פרוכת, און נאכדעם גייט דער כהן ער נעמט פון די אויל און ער שמירט עס אויך על תנוך אזנו הימנית בוהן ידו הימנית און בוהן רגלו הימנית, און נאכדעם מעג די מצורע עסן קדשים. יעצט אזוי, זאגט רבי אז די מחלוקת דא וואס אונז האמער לגבי די בלוט פון די פר און די שעיר וואס האט זיך אויסגעגאסן, דארט איז נישט דא די מחלוקת, ס'טייטש דארט איז ר' אלעזר ר' שמעון אויכעט מודה אז טאמער די אויל העט זיך אויסגיסן דארף מען אנהייבן די גאנצע סדר פון אנפאנג, מען קען נישט ממשיך זיין דארט ווי מען האט געענדיגט, פרעגט די גמרא ולא, איז דען אזוי? ס'טייטש איז דען נישט דא די זעלבע מחלוקת דארט? והתניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, אין די ברייתא האט מען געזען אז פונקט די זעלבע מחלוקת דא דא איז אויך דא דארט, זאגט די ברייתא, נתן מקצת מתנות שבפנים ונשפך הלוג, טאמער ביים שפריצן די זיבן מאל אויפן פרוכת פון דעם אויל, אינמיטן שפריצן די זיבן מאל האט זיך אויסגעגאסן די לוג פון אויל, יביא לוג אחר, ויתחיל בתחילה במתנות שבהיכל, דארף ער ברענגען א נייע לוג אויל, און אנהייבן פון אנפאנג נאכאמאל זיבן מאל שפריצן אויפן ברויכעס, ר' אלעזר ר' שמעון אומרים, ממקום שפסק הוא מתחיל, אז די זעלבע פלאץ ס'האט זיך אויסגעגאסן טאמער ס'האט זיך אויסגעגאסן נאכן צוויי מאל שפריצן דארף מען נאר צושפריצן נאך פינף מאל, ס'טייטש שוין זעמער ווייטער די זעלבע מחלוקת דא דא איז דא דארט, איז אבער על כל פנים די ברייתא ממשיך, גמר מתנות שבהיכל ונשפך הלוג, טאמער מ'האט געענדיגט שפריצן אויפן פרוכת אינעם היכל, יעצט האט זיך אויסגעגאסן די לוג, דא איז יעדער מודה, יביא לוג אחר ויתחיל בתחילה במתנות שבבהונות, ס'טייטש מ'ברענגט יעצט נאך א לוג אבער מ'הייבט נישט אן ממש פון אנפאנג,

נאכדעם וואס מען לייגט אויף די בהונות אינעם אויל, זאגט דער פסוק והנותר מן השמן אשר על כף הכהן, יתן על ראש המיטהר לכפר עליו לפני השם, אז די איבעריגע אויל גיסט מען אויפן קאפ פון די מצורע. מילא דאס איז יעדער מודה אז דאס גיסן די אויל אויפן קאפ דאס איז נישט מעכב, אבער על כל פנים זעהן מיר אז די זעלבע מחלוקת דא דא איז דא דארט, וויאזוי זאגט רבי ס'איז נישט אזוי, זאגט טאקע די גמרא אימא לי שנה רבי יעקב בלוגין, ס'טייטש רבי יעקב האט געזאגט פאר רבי אז די זעלבע מחלוקת דא דא איז טאקע דא דארט, זאגט די גמרא יעצט דאס מען האט געזעהן אמר מר. מתנות הראש אין מעכבות, יעדער איז מודה אז דאס גיסן די אויל צום סוף אויפן קאפ דאס איז נישט מעכב, מאי טעמא? וואס איז טאקע די טעם? אילימא משום דכתיב והנותר מן השמן, אז מ'וועלן זאגן שטייט אין פסוק והנותר מן השמן אשר על כף הכהן יתן על ראש המטהר, מילא וואלט מען אפשר געקענט זאגן אז טאמער ס'איז איבערגעבליבן גייט עס אויפן קאפ, טאמער ס'איז נישט איבערגעבליבן אויך גארנישט געשען, ס'טייטש ס'איז נישט מעכב, אבער דאס קען מען נישט זאגן, ווייל אלא מעתה אויב אזוי שטייט אין פסוק ביי א מנחה והנותרת מן המנחה הכי נמי דלא מעכבא אז נאכן נעמען די קומץ אין די מנחה איז די שריים רופט די תורה אן והנותרת מן המנחה וועסטו אויך זאגן אז די שריים איז נישט מעכב זאגט רש"י דאס איז אוודאי נישט אזוי ווייל אונז ווייסן אז טאמער די שריים איז נישט איבער געבליבן ס'טייטש מוז עס איז פארלוירן געווארן אדער ס'איז טמא געווארן טאר מען בכלל נישט מקטיר זיין די קומץ נאר וואס דען זאגט די גמרא שאני התם דכתיב ומיתר והנותר ווי רש"י איז מסביר ס'איז א געדאפלטע נותר, ווייל דער פסוק זאגט נאכדעם וואס מ'ענדיגט שפריצן די אויל אויפן פרוכת, איז ומיתר השמן אשר על כפו יתן הכהן על תנוך אוזן המטהר, ס'טייטש שוין די איבערגעבליבענע אויל נאכן שפריצן די פרוכת, איז די מיתר פון די איבערגעבליבענע לייגט מען על תנוך אזנו הימנית בוהן ידו הימנית בוהן רגלו הימנית, איז קודם כל די גאנצע אויל איז בעצם ווערט שוין גערופן ומיתר, פון די ומיתר פון די איבעריגע שטייט והנותר מן השמן דאס איז איבערגעבליבן נאכדעם דאס לייגט מען ארויף אויפן קאפ פון מצורע. און ממילא דאס איז א געדאפלטע נותר, איז דאס איז יעדער מודה אז דאס איז נישט מעכב. זאגט אונז די גמרא ווייטער, אמר ר' יוחנן האט ר' יוחנן געזאגט, אשם מצורע ששחטו שלא לשמו, טאמער מען האט גענומען די אשם פון די מצורע מען האט עס געשאכטן שלא לשמו, וואס די דין איז טאמער מען שחט די אשם מצורע שלא לשמו, איז די דין אז ס'איז כשרה ולא עלו לבעלים לשם חובה, וואס טייטש די קרבן אליין איז כשר, אבער די בעלעבאס האט נישט יוצא געווען, וואס טייטש די בעלעבאס קען נישט יעצט עסן קדשים על סמך דעם אשם. זאגט ר' יוחנן, לגבי די אשם מצורע וואס מען האט גע'שחט'ן שלא לשמו, באנו למחלוקת ר' מאיר ור' אלעזר ור' שמעון, איז דא דא די זעלבע מחלוקת ר' מאיר ר' אלעזר ור' שמעון, וואס איז פשט? זאגט ער אזוי, ר' מאיר דאמר יביא אחר ויתחיל בתחילה, הכי נמי יביא אחר וישחוט, ס'טייטש לויט ר' מאיר וואס דאס איז די תנא קמא פון אונזער משנה, וואס ר' מאיר האט דאך געזאגט אז טאמער די בלוט גיסט זיך אויס אינמיטן די אחת למעלה ושבע למטה דארף מען די גאנצע זאך איבערטוהן, פשט אז מען קוקט אן די גאנצע עבודה, כאילו עס איז נישט געשען ממילא דארף מען עס איבערמאכן, איז דא אויך ווען מען האט גע'שחט'ן דעם אשם שלא לשמו, איז כאילו עס האט זיך אויסגעגאסן די בלוט, וואס טייטש איז עלו לבעלים לשם חובה אבער עס איז דא דא א פראבלעם, איז במילא, רבי מאיר וועט דא אויך האלטן אז מען קוקט עס אן כאילו עס איז גארנישט געשען, כאילו מען האט עס קיינמאל נישט געטון, און ממילא ברענגט מען א צווייטע אשם אנשטאטס דעם, מה שאין כן לר' אלעזר ור' שמעון שאמרו ממקום שפסק משם הוא מתחיל, הכא אין לו תקנה. ס'טייטש לויט ר' אלעזר ר' שמעון וואס זאגן אז ווען ס'גיסט זיך אויס די בלוט אינמיטן זאגט מען נישט די גאנצע עבודה כאילו ס'איז נישט דא דא נאר מ'איז ממשיך פון ווי מ'האט געענדיגט, איז דא ווען מ'שחט אן אשם שלא לשמו וואס דאס איז כאילו די בלוט וואס האט זיך אויסגעגאסן ווייל ס'איז דא א פראבלעם אין די עבודה, איז פון איין זייט קען מען נישט יעצט ברענגען א צווייטע אשם און ממשיך זיין דארט ווי מ'האט געענדיגט, פארוואס ווייל ביי חטאת האט מען געזען צו דרש'ענען חיטוי אחת ולא שתי חיטויים, דא איז דאך נישט שייך דא שטייט ולקח כבש אחד אשם ס'דארף זיין איינס, מ'קען נישט ברענגען צוויי און טוהן מיט ביידע די זעלבע עבודה, מילא קען מען נישט ברענגען א צווייטע אשם אנשטאטס די ערשטע. פון די צווייטע זייט, די ערשטע איז דאך שלא לשמו, ס'לא עלה לבעלים לשם חובה, קומט אויס לויט רבי אלעזר און רבי שמעון, אז דער מצורע העט נישט האבן בכלל קיין תקנה, ער העט קיינמאל נישט טארן עסן קיין קדשים. מתקיף לה רב חיסדא, פרעגט רב חיסדא צו רבי יוחנן, לויט דיר קומט אויס אז לויט רבי מאיר האט די מצורע א תקנה, ער ברענגט א צווייטע, לויט רבי אלעזר און רבי שמעון נישט, אבער אויף דעם פרעגט רב חיסדא והא אותו כתיב, ס'טייטש אפילו לויט רבי מאיר העט מען אויך נישט טארן ברענגן א צווייטע אשם, ווייל שטייט אין פסוק ולקח הכהן את הכבש האחד והקריב אותו לאשם ואת לוג השמן והניף אותם תנופה לפני השם, אז מ'דארף ברענגן די איין אשם און מאכן מיט דעם א תנופה צוזאמען מיט די לוג השמן. ווי רש"י מסביר איז פארשטייט מען פון דעם פסוק אז מען דארף מקריב זיין די זעלבע אשם וואס מען האט געמאכט מיט דעם תנופה צוזאמען מיט די לוג השמן, און דא וואס די אשם האט מען דאך מקריב געווען און מען האט דאך עס גע'שחט'ן שלא לשמו, איז ווייטער נישט דא קיין תקנה ווייל די צווייטע אשם האט מען דאך נישט געמאכט מיט דעם תנופה, און ממילא זאגט רב חיסדא צו ר' יוחנן, אפילו לויט ר' מאיר וואלט אויך געדארפט לכאורה זיין די דין אז מען זאל נישט קענען ברענגען א צווייטן אשם, זאגט די גמרא קשיא, ס'איז טאקע שווער, אבער פונדעסטוועגן, ברענגט די גמרא, תניא כוותיה דרבי יוחנן, א ברייתא א ראיה צו רבי יוחנן אז לויט רבי מאיר קען מען יא ברענגען א צווייטן אשם, שטייט אין די ברייתא, אשם מצורע ששחטו שלא לשמו, או שלא נתן מדמו על גבי בהונות, הרי זה עולה לגבי מזבח וטעון נסכים, וצריך אשם אחר להכשירו, זאגט די ברייתא אז מען האט געשחט א אשם שלא לשמו, אדער אז מען האט נישט געמאכט קיין מתן בהונות, איז מען ממשיך די עבודה, אבער פון דעסטוועגן דארף מען ברענגען א צווייטן אשם, מילא זעהן מיר אז ס'יא דא דא א תנא וואס האלט מ'דארף ברענגען א צווייטן אשם, וואס דאס שטימט לויט רבי יוחנן כשיטת רבי מאיר, זאגט אבער די גמרא ורב חיסדא אמר לך, וואס העט רב חיסדא ענטפערן אויף דעם? לויט רב חיסדא האלט דאך קיינער נישט מ'ברענגט א צווייטן אשם יעדער זאגט אין לו תקנה, זאגט רב חיסדא ווייסט וואס מיינט די ברייתא ווען שטייט וצריך אשם אחר להכשירו, מאי צריך? צריך ואין לו תקנה, צריך מיינט ער וואלט געדארפט, ער וואלט געדארפט ברענגען א צווייטן אשם, אבער ווי נישט ווי ער קען נישט, ווייל מ'האט דאך געזעהן שטייט אותו, און ממילא זאגט רב חיסדא די ברייתא קען שטימען אויך ווי אים, איי פרעגט די גמרא ותני תנא צריך ואין לו תקנה, וואס מין לשון איז דאס? די ברייתא זאגט צריך אשם אחר להכשירו, מיינט אז ער דארף אבער ער קען נישט? וואס מין לשון איז דאס? זעהן מיר נערגעץ נאך א פלאץ אזא סארט לשון? זאגט די גמרא אין, מען זעהט אזא פלאץ, והתניא, אזוי מען האט געלערנט אין א ברייתא, זאגט די ברייתא אזוי, נזיר ממורט, א נזיר, וואס א נזיר, ווען עס ענדיגט זיך די ימי נזירות דארף ער זיך אפגאלן, איז א נזיר וואס האט נישט קיין האר, וואס איז די דין? בית שמאי אומרים, צריך העברת תער, אז מען דארף אריבערפירן די גאל מעסער אויף זיין קאפ, און בית הלל אומרים, בית הלל זאגן אין צריך העברת תער מען דארף נישט, ואמר רב אבינא, כשאומרים בית שמאי צריך, צריך ואין לו תקנה, זאגט רב אבינא, דאס בית שמאי זאגט צריך העברת תער איז טייטש, דער נזיר דארף דאך בעצם העברת תער, מען דארף דאך אים גאלן, און ער האט נישט קיין האר, און פשט איז ער האט טאקע נישט קיין תקנה, ווייל מען קען דאך אים נישט גאלן, און אויף דעם קריגן זיך די בית הלל, און זיי זאגן אז מען דארף אים טאקע נישט גאלן, אבער זעהן מיר דאך על כל פנים א לשון פון צריך ואין לו תקנה. זאגט אבער די גמרא ופליגא דרב פדת אז דער רב אבינא קריגט זיך אויף רב פדת דאמר רב פדת רב פדת לערנט אנדערש פשט אין בית שמאי רב פדת זאגט בית שמאי ורב אלעזר אמרו דבר אחד ביידע זאגן די זעלבע ענין און ער איז מסביר בית שמאי הא דאמרן בית שמאי איז דאס וואס מען האט יעצט געזען וואס טייטש לויט ווי רב פדת לערנט איז ווען בית שמאי זאגט צריך העברת תער איז טייטש מען נעמט דעם נזיר וואס האט נישט קיין האר און מען נעמט די גאל מעסער און מען פירט עס אריבער אויף זיין קאפ כאילו ער וואלט ווען געהאט האר פארוואס ווייל די בית שמאי האלטן אז לא בעינן קרא כדכתיב, וואס טייטש ווען שטייט אין פסוק א זאך מיינט נישט דארף זיין פונקט אזוי, ממילא אין הכי נמי נארמאל אז ס'דא האר גאלט מען די האר, ס'איז נישט דא קיין האר גאלט מען אן קיין האר, ורבי אלעזר רבי אלעזר האלט די זעלבע ענין, רבי אלעזר דתנן, אין לו בוהן יד ובוהן רגל, טאמער א מצורע האט נישט קיין בוהן יד און א בוהן רגל ס'טייטש מ'קען נישט מאכן די מתן בהונות, אין לו טהרה עולמית, זאגט די משנה אז די מצורע וועט קיינמאל נישט האבן קיין טהרה ווייל מ'קען דאך נישט מאכן מתן בהונות, רבי אלעזר אומר, רבי אלעזר קריגט זיך, און רבי אלעזר זאגט נותן על מקומו ויוצא, אז מען לייגט די מתן בהונות אויף די פלאץ ווי ס'וואלט ווען געווען א האנט, ווי ס'וואלט ווען געווען א פיס, ווי ס'וואלט ווען געווען א אויער, זעהן מיר רבי אלעזר און בית שמאי האלטן די זעלבע ענין, רבי שמעון אומר, רבי שמעון זאגט אם נתן על של שמאל יצא, ס'טייטש רבי שמעון בעצם האלט אויך ווי די בית שמאי ווי רבי אלעזר אז לא בעינן קרא כדכתיב, און ממילא טאמער איינער האט נישט קיין האר פירט מען איבער א גאל מעסער אן קיין האר, טאמער איינער האט נישט קיין האנט לייגט מען די אויל מיט די בלוט אויף די פלאץ ווי די האנט וואלט ווען געווען, אבער פון דעסטוועגן זאגט רבי שמעון אז טאמער ס'דא א לינקע האנט איז ענדערש לייגן אויף די לינקע האנט וואס ער האט יא אדער די לינקע אויער וואס ער האט יא אדער די לינקע פיס האט יא ווי איידער לייגן אויפן פלאץ פון דעם רעכטן אויער על כל פנים זעהן מיר אז רב פדת קריגט זיך אויף רב אבינא און ער זאגט אז ווען די בית שמאי זאגן צריך העברת תער מיינט נישט צריך ואין לו תקנה נאר ס'מיינט טאקע אויפן פלאץ ווי ס'וואלט ווען געווען האר זאגט יעצט די גמרא ווייטער תנו רבנן מ'האט געלערנט אין א ברייתא שטייט אין פסוק ביי די אשם מצורע ולקח מדם האשם און די פסוק איז ממשיך ונתן הכהן על תנוך אוזן המיטהר הימנית ועל בוהן ידו הימנית ועל בוהן רגלו הימנית אז מען נעמט פון די בלוט פון די אשם און מען שמירט עס אויף מצורע יכול וואלט איך אפשר געמיינט בכלי אז די קבלת הדם וואס מען נעמט דא פון די בהמה כדי צו שמירן אויף מצורע איז מיט א כלי תלמוד לומר אויף דעם שטייט ונתן מה נתינה בעצמו של כהן אף לקיחה בעצמו של כהן שטייט א לשון ונתן איז אזוי ווי די בלוט וואס מען לייגט אויפן מצורע די שמירן איז דאך אוודאי מיט די הענט פונעם כהן, און די זעלבע זאך די קבלת הדם וואס מען איז מקבל בלוט פונעם קרבן כדי צו שמירן איז מען אויך מקבל מיט די הענט און נישט מיט א כלי. יכול אף למזבח כן, זאגט די ברייתא אפשר ביים שפריצן די בלוט אויפן מזבח איז אויך אזוי אז מען זאל שפריצן די בלוט פון דעם האנט, וואס טייטש די קבלת הדם זאל זיין אינעם האנט און אויך די שפריצן זאל זיין אינעם האנט, תלמוד לומר, כי כחטאת האשם הוא, מה חטאת טעונה כלי, אף אשם טעון כלי, ס'טייטש אזוי ווי די חטאת דארף מען דאך מקבל זיין די בלוט אין א כלי און אזוי שפריצט אויפן מזבח, די זעלבע זאך ביים אשם, נמצאת אתה אומר, זאגט די ברייתא קומט אויס, אשם מצורע שני כהנים מקבלין את דמו, צוויי כהנים זענען מקבל די בלוט, אחד ביד ואחד בכלי, איינער מיט א האנט איינער מיט א כלי, זה שקיבל בכלי בא לו אצל מזבח, דער וואס איז מקבל אינעם כלי, נעמט די כלי צום מזבח און שפריצט אזוי פונעם כלי אויפן מזבח אזוי ווי אלע אנדערע קרבנות, וזה שקיבל ביד, און דער וואס האט מקבל געווען אין די האנט, בא לו אצל מצורע ער גייט צום מצורע, און ער שמירט מיט די האנט פון די בלוט אויף די מצורע.